א גוטן מוצאי יום טוב, מוצאי שבועות, איך ווינטש יעדן א פרייליכן זומער און א פרייליכן תמיד, ברוך השם דער הייליגער יום טוב איז דורך, אונז האמיר געמאכט נאכאמאל א קאמיטמענט אז אונז וועמיר מקבל זיין די הייליגע תורה, אבער נישט ה', ו' אדער ז' סיוון, נעהאא! דעמאלטס איז אזוי ווי די חתונה טאג, נאכדעם ווען מען גייט אהיים מיט די פרוי דארף מען זיין קאמיטעד אויף וואס מען האט זיך אונטערגענומען, די חתונה איז נאר א טאג וואס דעמאלטס האט מען חתונה געהאט אבער דעמאלטס הייבט זיך אן אז דו מוזט ארויסווייזן דיין קאמיטמענט, דו מוזט זיין געטריי צו די פרוי, טאמער ווערט זי קראנק מוז מען זי היילן, ס'איז דא די תנאי פון די כתובות מיט אלעם, די חכמים האבן מתקן געווען דאס, שטאטס דעם. בקיצור, די זעלבע איז מיט די הייליגע תורה. בסך הכל האבן מיר מקבל געווען יעצט א קאמיטמענט אז מיר גיימיר לערנען די הייליגע תורה, מען גייט טון דעם רצון הבורא, און דאס איז עס. יעצט גייט מען ארויסווייזן יעדן טאג וואס מען האט מקבל געווען אויף זיך. ס'איז אזוי ווי איינער גייט זוכן א דזשאב, ער גייט זוכן א דזשאב, און ער האט קאנווינסט דעם באלעבאס אז ער איז דער ריכטיגער מענטש. ס'אזוי ווי ער האט אריינגעלייגט די פיס ביי די טיר אז דער באלעבאס זאל נישט צומאכן די טיר אפן. אבער יעצט דארף ער אנהייבן צו ווייזן וואס ער קען. למשל דער באלעבאס האט אים גענומען און יעצט הייבט ער אן צו ווייזן אז ער קומט שפעט, אז ער טוט נישט זיין דזשאב ווי עס דארף צו זיין וכדומה. דער מענטש גייט דארטן לאנג נישט בלייבן. סאו האט ער געהאט גענוג שכל אריינצולייגן די פיס די באס זאל נישט קלאוזן, צומאכן די טיר אויף. אבער יעצט דארף ער אנהייבן צו ווייזן פראגרעס, א פראגרעס ריפארט. און די זעלבע אויך האט מען. נאכאמאל אויף זיך מקבל געווען דעם עול תורה ומצוות, אבער יעצט דארף מען אנהייבן צו ווייזן א פראגרעס רעפארט, פון יעצט ביז איבער עס יאהר, אין אזא צייט עמער זאגן פארן אייבערשטן, קוק, איך האב דאס און דאס געטוהן, איך בין מיט אזוינפיל און אזוינפיל בעסער געווארן, און אזוי ווייטער. יעצט, כ'האב געוואלט קודם דערציילן א מעשה, אמאל עה סטאלין האט ער ער געהאט אזא מין זייגער נאך אין די דרייסיגער יארן אין די ניינטין טערטיס, היינט האט עס יעדער יונגל אין חדר, אמאל האט ער געהאט א זייגער ער פלעגט עס אראפלייגן אויפן טיש בשעת ס'איז געווען א פארלעמענט מיטינג פון הונדערט און צוואנציג מענטשן און ער פלעגט קענען הערן ס'איז געווען אַ טעיפּ-רעקאָרדער, דאָס האָט אויפֿגעכאַפּט וואָס יעדער זאָגט, ווײַל ער האָט דאָך געוווּסט, אונטער זײַן רוקן רעדט יעדער צאַם כּל דבֿר אָסור, האָט ער געגעבן אַ כאַפּ-אויף פֿון יעדן אַלעס. שפּעטער איז ער דאָס דורכגעגאַנגען מיט די קעי-דזשי-בי, און וועם מ'האָט געברויכט האָט מען אײַנגעזעצט. ויהי היום האָט זײַן ווײַב געגעבן זײַן וועסטל צו די קלינערס, און מע האָט אויפֿגעטוישט. ווען מע האָט אים געגעבן די וועסט, ער פֿלעגט דאָס לייגן אין וועסטל-טאַש, איז ווען מע האָט אים געגעבן דעם נײַעם וועסטל, האט ער געזען אוי ס'נישט דא די די די זייגער, האט ער דאך געוויסט אז אן דעם איז ער אויס קאפעליטש מאכער, האט ער געהייסן די קעי דזשי בי, מ'האט גערופן א גרויסע אסיפה און מ'האט יעדן איינגעזעצט, יעדער איז געגאנגען אין תפיסה. בקיצור וואס איז געשען? איינער פון די פארלאמענט זיצער וואס האבן צוגע'גנב'עט דעם דעם זייגער און בעסער געזאגט דעם טעיפ רעקארדער פון סטאלין, נו פאר דעם קומט זיך דאך תפיסה. ס'גייט דורך צוויי טאג און ער טוישט צוריק צום אלטן וועסטל, האט ער געזען אז דארט איז פשוט געווען ליגן די זייגער, ווייל ער האט נישט געוואוסט אז מ'האט אים געגעבן א נייע וועסטל אויפגעטוישט ווייל מ'האט געקלינט די אלטע, בקיצור, ס'איז געלעגן אינעם אלטן וועסטל. שוין, קאלט ער אפ די קעי דזשי בי און ער זאגט מאכט א אסיפה, מ'זאל יעדן ארויסלאזן, אלע הונדערט און צוואנציג פארלאמענט זיצערס יעדן זאל מען ארויסלאזן. שרייט די קעי דזשי בי, ווי קען איך יעדן ארויסלאזן? זיי האבן זיך דאך אלע מודה געווען. א, יעדער האט זיך דאך מודה געווען, ווי קען איך זיי ארויסלאזן? ווייל אין רוסלאנד האט מען גראד מודה געווען. צו ער האט עס געהאט צו נישט, דאס איז שוין יענע סעקענדערי. קודם איך האב מודה געווען, איך האב עס גע'גנב'עט האט מען אים נישט געפייניגט. יעצט איז אזוי. אונז האמער א סוגיא אין די גמרא. דיו הבא מן הדין להיות כנדון. טאמער פארשטייסטו נישט וואס דאס הייסט, וועל איך דיר עס מסביר זיין אויף אידיש. ס'דא א שייגעץ א חזר קאלקא. יוסף קאָלקאָ, ער האָט מודה געווען אַז ער האָט מאנס געווען דאָס קינד. פאַרוואָס האָט ער מודה געווען? ווייל ס'איז געקומען נאָך צוויי וויטנעסעס אויכעט, אָבער ברוך השם ס'איז טאַקע דאָ וויטנעס אינטימידעישן, אָבער דער עולם לאַכט שוין היינט פון דעם. ס'וועט דורכברעכן דאָס אויכעט. איך זאָג אייביג ס'מוז דורכברעכן ווייל ס'איז אַ צרת רבים. עניוועי, איז האָט ער מודה געווען. איז דאָ דער שייגעץ בעלסקי וואָס ער איז דער הויפּט רב פון די OU. און ער איז דער שר הישיבה פון תורה ודעת, דער שייגעץ שרייבט נאך היינט אז ס'איז שקר, מ'זאל נישט גלייבן. ער איז זיך אליינס מודה, דאס הייסט דיו הבא מן הדין להיות כנדון. דער בעל דבר אליינס איז מודה, כ'האב גערעיפט דאס קינד און כ'האב גערעיפט נאך אנדערע, ער האט מודה געווען אויף די אנדערע אויכעט. מען האט געפרעגט דעם דזשאדזש וואס מאכסטו דען נישט א געהעריגע א געהעריגע דזשורי? זאגט ער ליסן איך נעם אין קאנסידערעישן אז ס'איז דא נאך צוויי וויקטימס ווען כ'וועל אים געבן דעם סענטענס וועט עס אויך שוין אריינגיין אבער איך וויל נישט אינטימידעיטן נעבעך צובראכענע קינדער זאלן שטיין אויפן סטענד און זאגן אז נאכדעם וואס ער האט זיך געשטופט פון אונטן מיט זיין שמוציגע ערווה האט ער עס געלייגט אין מויל אויכעט איך וויל דאס נישט הערן שרייט ער. דאס קינד קען דאס נישט איבער'חזר'ן. סאו וויל איך זאגן פארן עולם אזוי, רב בעלסקי איז א בעל מכשיר. ער איז א בעל מכשיר. אונז טאר מער אים נישט טראסטן אויף די או יו. גארנישט. די או יו איז נישט קיין הכשר מער ביי אונז. נישט נאר ביי די היימישע עולם, ביי קיינעם נישט. ער איז א פעיק, פאוני פראד. איך פערסענלי האב געהאט דילינגס מיט אים ווען ס'איז געווען די אהרן מאסקאווע דאק. זלמן לייב שעכט צומת הגידין און אהרן שעכט א טריפה'נעם עוף, האב איך אים אפגעקאלט און געפרעגט, זאג מיר, איר האט דאך אויך א הכשר אויף דעם בית השחיטה, וואס האט מען געשחט'ן דארט? ווייל אונז האט מען געוואלט ווייזן אז מען האט געשחט'ן טרייפות, מען האט ארויסגענומען א DNA פון פון דאק, פרעגטס נישט וואס איז געווען דא, פרעגט נאר וואס האט ער געשחט'ן, זאגט ער איך האב נישט דארטן קיין משגיח, איך האב זיך פארלאזט. אויף ר' קעצל בערקאוויטש בין איך געגאנגען, כ'האב אפגעקאלט ר' קעצל בערקאוויטש און איך פרעג אים, זאג מיר, וואס האט מען גע'שחט'ן דארט? כ'האב עס רעקארדעד, כ'האב עס מיט א אנדערן רוף, מיר וועט ער דאך נישט ענטפערן, ווייל פון מיר האט ער געהאט גענוג שכל מיך צו לייגן אין חרם. פרעג איך ר' קעצל, זאג מיר, וואס האט מען גע'שחט'ן דארט? זאגט ער, נו ווייס איך דען? פרעגט ער ר' משה גפן, ער איז דער ראש השוחטים. און איך האב דאס צוריק געלאזט הערן פאר בעלסקי, זאגט ער אה, פון היינט און אן גייט ער שוין אריין שטעלן איבעראל א משגיח. יעצט איך וואלט געוואלט וועטן דאלערס טו דאונאטס אז דער באטער רב וואס ער איז א בעל מכשיר אויף מיעל מארט, געט א הכשר אויף מיעל מארט, און ס'האט פון OU אויך הכשר, און איך בין זיכער אז ס'איז נישט דא קיין משגיח דארט אויך נישט ווייל אז ער האט דעם באטער רב, וואס דארף ער נאך א בעל מכשיר? סאו איך זאג אייך יעצט א נייעם סלאגן, בעלסקי'ס הכשר, די OU's הכשר איז אזוי כשר אזוי ווי יאסל קאלקא האט נישט געטאטשט דאס קינד. יאסל קאלקא איז עומד וצווח יא געטאטשט דאס קינד. מען קען נישט זאגן אז ער האט נישט געטאטשט נאר ער האט נישט קיין געלט צו פייטן ווייל מען האט צוזאם גענומען געלט אין לעיקוואוד פאר אים. ער האט גענומען דעם טייערסטן לויער פאר אפאר הונדערט טויזענט דאלער. נאר וואס האבן אנגעהויבן צו קומען נאך עדות און נאך און נאך וויקטעמס און נאך וויקטעמס האט ער געמאכט א חשבון, דער לויער האט אים געזאגט ליסען עד כאן, ביי לאו טאר איך דיך נישט ארויפשטעלן אויפן סטענד ווען איך ווייס דו ביסט א פארברעכער, דאס טאר מען נישט טון, איז בקיצור איז געווארן א נייע פרשה אז בעלסקי שרייט נאך אלץ ער האט נישט געטון גארנישט, יעצט וואס איז בעלסקי'ס אינטערעסע? אינטערעסע איז ווייל א יאר צוריק האט דער שייגעץ דער רשע דער עוכר ישראל ארויסגעגעבן א בריוו. אז קאלקא איז חף מפשע, און ווער ס'רודפ'ט דעם קאלקא איז עתיד ליתן את הדין, און ווער ס'קען מצער זיין דעם מענטש וואס ער קומט קעגן אים אין ערכאות ווייל ער האט א דין ווי א מסור זאל טון וואס ער קען אז מ'זאל דאס אויפהערן. דו פארשטייסט וואס דא טוט זיך? און איך וועל אים יעצט גלייבן אז זיין פלייש איז כשר ווען ער קריגט איין טעלעפאן קאל פון דעם סופלייער אז ער נעמט אראפ דעם OU הכשר איז האט נישט OU אפאר הונדערט טויזענט דאלער רעוועניו פונעם הכשר. סאו זאל איך טראסטן יעצט בעלסקי? ביי אונז איז בעלסקי אן אפגעפרעגטער שייגעץ, ער האט זיך געמישט אין יעדן טינופת און יעדן שמוץ ווי ער האט נישט געטארט, ער איז נישט נאר ביי דעם קעיס דורכגעפאלן, ער איז דורכגעפאלן ביי אלע הכשרים קעיסעס, ביי בין איש לאשתו, בין אדם לחבירו, ער איז א לאו לייף א גארנישט, און אונז קען מען נישט אנרירן מער קיין איין פראדאקט פון די OU ביז מען ווארפט אים נישט ארויס און מען נעמט אריין א נארמאלן הכשר. און איך זאג עס ווייל איך ווייס מיך הערן מאדערענע מענטשן אויך, אויב עטס וועט נישט צוהעלפן צו די מערכה, וועט עטס האבן אזוי אלע רבנים חזירים, און אלע רבנים האבן ענק געבן צו עסן טרייפות, סאו לאמיר דאס אויפהערן וואנס און פאר אלל. איך וויל זעהן, איי וואד לייק טו סי דיז מאדערן פיפל דעט אר קאמיטעד רעדי נאו פאר טשיילד פראטעקשען, זענען נישט אזוי ווי די אלע בהמות וואס זיי שרייען נאך איט דאזענט העפען. איי וואוד לייק טו סי יו שוד קאם אוט וויט א פראטעסט אגענסט בעלסקי ענד אגענסט די או יו. דעי ניד יור סימפעטי. עטס זענטס די מענטשען וואס פאר זיי האט מען מורא. פאר ענק האט מען מורא. אם החרש תחרישי בעת הזאת רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. ואת ובית אביך תאבדו. דער אייבישטער האט זיינע וועגן. דאס גייט זיין ארדענונג וועדער יו וואנט אר נאט, איטס העפענינג ענד איטס גאנא העפן איווען בעטער, אבער וואס א רעכט האט בעלסקי ארויסצוגעבן א בריוו מען זאל רודף'ן דעם ראש ישיבה? דער ראש ישיבה איז א טאטע פון צוועלף קינדער, מיט דעם אלעם דארף מען זיך נישט רעכענען, דער ראש ישיבה איז א גאון בתורה, ער איז א בקי בשס און פוסקים און אין שיטות פון אלע ראשונים, דער ראש ישיבה האט קיינעם גארנישט געטוהן, נאר יאסל קאלקא האט דיסיידעט אז אזוי ווי זיין זון האט געהאט דעמאלטס א הענדיקעפ גייט מען אים רודף'ן, און אלע זעמער מסכים צו דעם, נאובאדי סעז א ווארד אבאוט איט. ליסען ווי אר ווערי בעד אףף איף דיס טינגס קען העפען, און מיט וואסע רעכט זאל איך יעצט טראסטן בעלסקי? אויסער דעם האט בעלסקי נאך א פראבלעם, זיין סאן אין לאו, איך הער זאגן אז ער האט אין נורסינג האומס נבילות וטריפות, נאבאדי קעירס. און ער איז געווען דער וואס ער האט שותפות אין די גרויסע פלייש דיסטריביושען אין לאס אנדזשעלעס, במילא האט בעלסקי געזאגט אז ביז דריי וואס מען האט געקויפט ערב פסח ביז דריי נאכמיטאג איז אלעס כשר ווייל דאס איז זיין איידעם. ס'איז אזא פעיק פאוני פראוד דער גאנצער בעלסקי, דעט איף די OU דאזענט סטרעיטען אוט, זיי וועלן געבן נבילות וטריפות. ווען ס'איז געווען, מענטשן האבן מיך געזאגט איך זאל מאכן אזא זאך, א השגחה אויף אלע מקוואות אין אמעריקע, וועסט אריינפאלן אין די פול, מאכן אזוי ווי די OU האט. כ'האב דעמאלטס געזאגט דאס וועט נישט ארבעטן, ווייל נישט יעדע קהילה האט די זעלבע ראשי קהילות, נישט יעדע קהילה האט דעם זעלבן רב, איינער וועט מקיל זיין איינער אהער איינער אהין, דו קענסט דאס נישט טון. דו מוזט געבן אינדיווידזשועל פאר יעדן ווער ס'וויל זיך אונטערווארפן און ווער נישט ביסטו נישט משועבד. אויסער אז דו טוסט עס פאר פרנסה, דו ווילסט מאכן געלט דערויף דעמאלטס מוזטו יעדן ארייננעמען, באט איף יו וואנט טו בי סיריעס אבאוט איט איז עס א פראבלעם צו געבן יעדן א הכשר. די זעלבע דא אויכעט. די או יו געבט יעדן א הכשר. קענסט זיך פארשטעלן ווי נישט כשר ס'איז? איך האב געזאגט די וואס זיי האבן די מקווה יו עס עי, איך האב אים אמאל געפרעגט ווער גיסט דיר די מקווה'ס? ווער איז דיין רב וואס ס'שטייט דארט? זאגט ער ער האט א גוטן קאנטרעקטער. זאג אים דאס איז נישט קיין הכשר, דאס וועט אויסזען ווי ר' מאטעלע'ס מקווה, נאך צוויי און דרײַסיק יאר וועט מען געוואויר ווערן ס'איז גאר א כלי בתלוש, די מאנסיער מקווה בית ישראל. ס'איז א שרעק וואס דא גייט פאר. איז האב איך דאס געטענה'ט, מען קען נישט מאכן א צענטראלישן הכשר פאר אלע, נישט יעדער ווארפט זיך אונטער צו די אלע זאכן. ס'איז אלץ געווען ביי מענטשן, איז געווען צוויי מינע בוטשער סטארס, מער פרומער און ווייניגער פרום, אין די תשובות אין דברי יואל ברענגט ער עס, און ס'איז געווען מקוואות, אפילו אין סאקמער איז געווען א קוואל מקווה, ס'איז געווען א שוואכערערע מקווה, ס'הייסט א מי גשמים, ס'איז נישט געווען שוואכער, אבער בערך לפי ערך פון א קוואל איז עס הייסט עס א שוואכערע מקווה, זאגט דער רבי די פרומע האבן גענוצט דאס און די נישט פרומע האבן גענוצט דאס, זאגט ער איז מען געגאנגען דען אמאל פסל'ען יענעמ'ס טבילות? צו די בוטשער סטאר ס'געווען צוויי בוטשער סטאר ס'געווען גלאט און נישט גלאט ס'קען נישט זיין אז אלעס זאל לעבן אויף איין סטענדערט מיט א הכשר סאו ווען ס'קומט אן מקווה יו עס עי און ער געט איבעראל א הכשר ער געט נישט קיין הכשר ער בויעט נאר ער האט נאך נישט קיין בעל מכשיר אויף די אלע מקווה'ס דאס איז א סיריעס פראבלעם און מ'דארף זיך נעמען אין די הענט יעצט האב איך געוואלט זאגן פאר אפאר יאר צוריק האב איך ארויפגעלייגט אויף א בלאג וואס דאס הייסט. קלף כשר, האב איך ארויפגעלייגט א א ספר וואס איך האב ארויסגעגעבן, אז יעדער איד וואס פארט זומער אין קאנטרי, זאל מען וויסן, זיינע קינדער זענען ממזרים, ווייל מען טשיעט אין די קאנטרי טשיעט די ווייב דארט און דער מאן טשיעט דא אין די שטאט. אזוי האב איך ארויסגעגעבן. יענעם בלאג קומען אריין אַכציק טויזנט קליקס א וואך, און ס'איז געווארן א מהומה אין די גאנצע שטאט, מ'האט מיך אפגעקאלט און געסטראשעט אהער מיט אהין. למעשה וויל איך ענק זאגן, ברוך השם מיטן אייבערשטנ'ס הילף, איך. כ'האב מיך מיישב געווען, כ'האב מיך אונטערגענומען אז איך גיי מיטהאלטן מיטן דף מערצעשעם דאס יאר, דעם מחזור, און כ'האב געלערנט צוויי טאג צוריק, זיי זענען דאכט זיך מיר אפאר בלעטער פאראויס שוין, אבער איך האלט דף נ"ה עמוד ב', האב איך געלערנט א גמרא מסכת עירובין אין כיצד מעברין, וויל איך ענק זאגן וואס די גמרא זאגט, די גמרא זאגט אזוי. אמר רב יהודה אמר רב, רב יהודה האט געזאגט אין נאמען פון רב, יושבי צריפין, די וואס זיי זיצן אין צריפין. ווער ס'געדענקט נאך אמאל אין בני ברק אויך געווען אזאלעכע צריפים, מ'נעמט אפאר האלץ טו ביי פארס, מ'לייגט ארויף א דאך, און מ'לייגט ארום א שמאטע ארום און ארום, אזוי דאס איז א הויז. אויך איז ס'דא אין די פעלדער ווען די בהמות גייען פאשען זיצט מען די די מענטשן, די רועי בקר זיצן אין אזאלעכע צריפים. והולכי מדברות די וואס זיי גייען אין די מדבר, חייהם אינן חיים זייער לעבן איז נישט קיין לעבן, דאס איז איין זאך, די צווייטע זאך ונשיהם איז זייערע ווייבער ובניהם איז זייערע קינדער אינן שלהם ס'איז נישט פון זיי. תניא נמי הכי, האבן מיר אויך אזוי געלערנט, אליעזר איש ביריא אומר, אליעזר איש ביריא זאגט, יושבי צריפין כיושבי קברים, די וואס זיי זיצן אין צריפין זענען אזוי ווי זיי זיצן אין קבר. ועל בנותיהם דאס אויכעט א גמרא מסכת פסחים הוא אומר שטייט ארור שוכב עם בהמה פארשאלטן איז ווער ס'וואוינט מיט א בהמה פרעגט די גמרא מאי טעמא וואס איז דער טעם איז דא צוויי שיטות עולא אמר עולא זאגט שאין להם מרחצאות זיי האבן נישט קיין מרחצאות ורבי יוחנן אמר רבי יוחנן זאגט מפני שמרגישין זה לזה בטבילה איז וואס טייטש שאין להם מרחצאות זאגט רש"י והולכים במקום רחוק לרחוץ און זיי גייען אויף א ווייט פלאץ זיך צו באדן ונשותיהם נזקקות למנאפין די פרויען באהעפטן זיך צו די מענטשן וואס זענען נואפים לפי שהוא עיר עזובה מאין איש דער מענטש גייט זיך באדן אין א מרחץ די פרוי בלייבט אליינס, קומען די זנאים פון די שטאט און זיי וואוינען מיט איר. זאגט רש"י לפי שהוא עיר עזובה מאין איש ווייל ס'איז נישט דא קיינער. דאס איז איין טעם וואס עולא זאגט שאין להם מרחצאות, רבי יוחנן זאגט מפני שמרגישין זה לזה בטבילה. וואס איז דאס טייטש? שאין להם מקוואות, זיי האבן נישט קיין מקוואות, והולכין הנשים לטבול במקום רחוק, און די פרויען גייען זיך טובל'ן ווייט אוועק, וקורא לחברתה זי רופט נאך מיט א חבר'טע ווייל זי האט מורא אליין צו גיין. ומרגישין השכנים, און די שכנים זעען אז זי גייט אין מקווה, ויש רשע רודף אחריהם, קומט א רשע און לויפט נאך נאך זיי, ומתייחד עמהם, און ער איז זיך מייחד און ער וואוינט מיט ביידע, און ותנן האבן מיר געלערנט אין מסכת קידושין דף פ עמוד ב, איז לא יתייחד אדם עם שני נשים אפילו מיט צוויי טאר מען אויך נישט. איז דא דא איין טעם איז ווייל די פרוי בלייבט אליין ווייל דער מאן גייט צו זיך באדן, עט מען וואוינען מיט איר דא. די אנדערע איז אז די פרוי מוז גיין צו טבילה עט מען וואוינען מיט איר אויפן וועג מאי בינייהו וואס איז דער חילוק צווישן די ביידע זאגט די גמרא איכא בינייהו נהרא דסמוך לביתה אויב ס'איז דא א נהר וואס איז נאנט צום הויז דעמאלטס קען זי זיך דאך טובל'ען אינעם נהר דעמאלטס ביי די איז נישט געזאגט געווארן אז ס'איז אין להם חיים. זאגט רש"י נהרא ראוי לטבילה ולא למרחץ, ס'איז ראוי צו טבילה נישט פאר א מרחץ, איז א הרגש טבילה ליכא, פארוואס ווייל זי גייט דאך נישט אוועק דהא סמוך לה אבל טעמא דמשום מרחצאות איכא. דאס איז א גמרא אין מסכת עירובין דף נ"ה עמוד ב'. און ער זאגט עס. יעצט למעשה ווען איך האב עס געזאגט אפאר יאר צוריק, איך האב שוין געלערנט דף יומי, האב איך שוין געלערנט אנדערטהאלב מאל שס, כ'פלעג פארלערנען ברב, ס'קען זיין בשעת איך האב עס געזאגט איז עס געווען ווייל כ'האב געדענקט די גמרא, ס'קען זיין, אבער על כל פנים יעצט אז איך האב די גמרא, כ'האב עס געטראפן, איך דאנק דעם אייבערשטן אז כ'האב געהאט שכל זיך מיטצוכאפן מיט דעם מחזור צו לערנען שס, איז האב איך עס געטראפן, יא, ס'שטייט קלאר אזוי ווי איך זאג, זייערע קינדער זענען ממזרים. און ארור שוכב עם בהמה ווייל ס'איז נישט זייערע קינדער און ס'איז נישט דא אין דעם קיין שום חולקים אזוי האלט איך. יעצט וויל איך פארשטיין, ווען דו נעמסט דיין ווייב און דו פארקסט זי אין די קאנטרי אליינס א גאנצן זומער, און אונז ווייס מיר אז ס'געשעהט זנות אונז האמיר יעדעס יאר קעיסעס איבער קעיסעס, ס'איז נישט ווי ס'געווען אמאל פאר ס'געווען א האטליין ס'האט געמאכט אן אווערנעס, איז געווען אן אומגליק וואס פלעגט פארגיין אין אלע קאנטריס. און דו נעמסט דיין מאן און דו פארקסט אים דא א גאנצן זומער, ווען ס'קומט ווען די פרוי איז נישט ריין, דער מאן ער פייגערט יעדן טאג, נאך א טאג, נאך א טאג, ער מוז ווארטן פינף, זיבן, ווען ער גייט צום רב און ער פרעגט א שאלה פאר בדיקה, ס'ציטערט אים די הענט און פיס, ווייל אז דער רב וועט זאגן ס'איז נישט גוט, דארף זי אנהייבן נאכאמאל צו ציילן, ווערט ער משוגע אויף טויט, אלל אוו א סאדען ס'קומט זומער ווען ס'איז הייס און די שיקסעס גייען אנגעטון זייער נישט איידל, אלל אוו א סאדען ברויך ער נישט קיין ווייב. כ'מיין, וואט איז גאוינג אן? סאו די אווערנעס האב איך אנגעהויבן צו מאכן מיט יארן צוריק, און דער אווערנעס האט ארויסגעצויגן דעם חרם. זיי האבן מיר געזאגט, דו גייסט, דו ווייסט וואס דו טוסט דא? דו מאכסט דא אן אז די ווייבער זאלן נישט טראסטן די מענער. דאס האט עקספלאודעד. ווען דאס איז ארויסגעקומען זענען זיי אלע משוגע געווארן. האב איך גע'טענה'ט אזוי, דו נעמסט דא פרומע בית רחל מיידלעך, צו פרומע וויזשניצער מיידלעך, מען לערנט מיט זיי גארנישט, אלעס איז באופן צנוע מאוד, און אלל אוו א סאדען זיי האבן חתונה, זיי ווייסן מען דארף זיין א עושה רצון בעלה און דער מאן מחייבו למלוך עליהם בעלה כמלך, זיי קענען די אלע חזל'ס מיט די אלע רמבם'ס, נאר איין זאך פארגעסט מען זיי אנצוזאגן, דו טארסט דיך נישט אוועקרוקן פון די מאן, די גמרא זאגט ווען איינער שלאפט אין א קילעא אין א בעדרום ווי א מאן און א פרוי זענען דארט, זאגט די גמרא מורא'דיגע זאכן אויף דעם. מורא'דיגע זאכן. די שכינה הקדושה וויינט. פארוואס? ווייל דאס איז געמאכט פאר פרייוועסי אפילו ווען זי נישט ריין און מ'קען נישט וואוינען מיט איר. פלוצלינג איז געווארן א נייע זאך טראסט, איך טראסט דיר, דו טראסט מיר, און זה הופך פניו לכאן וזה הופך פניו לכאן, יעדער גייט און מזנה מיט אן אנדערן. סאו וואס איז געווען אזא גרויסע עוולה מסביר צו זיין פאר די אידישע טאכטער אז דו טוסט ראנג מיט דעם וואס דו לאזט איבער דיין מאן? און ס'איז געווען אזא גרויסע עוולה מסביר זיין א אידישע טאכטער אז ווען ער האט דיך נישט האט ער אן אנדערע, איי דאנט סי דער וואז עניטינג ראנג, ס'איז א ריאליטי, וועדער יו לייק איט אר נאט ס'איז א ריאליטי און עס איז א פרואוון ריאליטי, איך קען עס זייער שיין פרואוון, יעדעס יאר וואס וויפיל חורבנות ס'האט געברענגט וויפיל אשת איש זענען געגאנגען פרעגן רבנים יא ס'טוט אונז לייד, מ'האמיר געטוהן וואס מ'טאר נישט זעמער מותר לבעלה צו אסור לבעלה. און די רבנים ווילן דאך נישט ארויס קומען א חרם ווייל מ'האט דאך געזען וואסארא שטאט זיי פירן זיך זיי וואוינען אין, האבן זיי אלץ אנגעהויבן צו זאגן ניין ס'איז נישט דא קיין עדות און שמעידות, ביסט נישט מחיוב צו זאגן פאר דיין מאן, קען זיין די הלכה איז אזוי, כ'האב עס נישט דורך געלערנט, איך בין דאך נישט קיין רב איך האב דאך נישט קיין צייט צו לערנען, קען זיין די הלכה איז אזוי, אבער פארוואס זאל נישט דער רב אויפשטיין נאכדעם און האלטן א דרשה רבותי ס'דא א גמרא, אז זייערע פרויען זענען נישט זייערע, די יושבי צריפין די וואס זיי וואוינען אין די קאנטריס, די פרויען זענען נישט זייערע, און די קינדער זענען ממזרים. דאס האט קיינער נישט געטוהן ווייל יעדער גייט מיט מיטן ווינט, מען קויפט א באנגעלאו קאלעני און מען מאכט גרויס געלט. ווי האט מען געזאגט דארט דער קץ, דער דושינסקיער קץ, כ'האב אים אמאל געזאגט וואס גייט פאר ביי אים אין באנגעלאו קאלעני, זאגט ער מיך אינטערעסירט נישט, אז לאנג אז זיי צאלן די זיבן צו די אכט טויזענט דאלער וויפיל ס'קאסט די באנגעלאו, געלט. זאלן זיי זיך ענדזשויען וויפל זיי ווילן, ביי אים איז דאס אן ענדזשוימענט. נאכנישט זיכער ווי אפגעהיטן ער איז. איז איך וויל נאכאמאל זאגן, עס קומט יעצט זומער, רבותי, מען דארף זייער קערפול זיין, מען טאר נישט טון די אלע זאכן, מען טאר נישט גיין אין די קאנטריס, מען טאר נישט איבערלאזן די ווייבער, נישט דא אזא זאך, דו האסט נישט קיין רעכט על פי תורה, דו האסט נישט קיין רעכט איבערצולאזן דיין ווייב. און דיין ווייב האט נישט קיין רעכט איבערצולאזן דיך, ס'איז דא דא א גרויסער שווים פלאץ ווי מען גייט שווימען, ס'גייען, מען גייט אויסגעטוהן, טאוטלי נוד, דא איז עס נישט ווייט פון ווילימסבורג, פאר א יאר איז געווען אן די עוורידזש פופציג אינגעלייט יעדע נאכט, פיפטי, פופציג אינגעלייט, ס'איז געקומען אזא שייגעץ ווי שלמה לייב וויינבערגער דער פאיער צדיק, ווער דארף ברענגען אנשים טולי, כ'ווייס נישט צו ער האט מכשיל געווען דאס קינד דיענדזשעלאו צו זיין ברודער. און ס'קען גאר זיין זיין טאטע, דער אלטער משה בער, צו וויאזוי ער האט געהייסן, איז אויך געווען, מ'האט אים צוגעשפארט די ישיבה פאר מיסע זאכן, ער אליין האט געטון. אזוי האט מיר דערציילט רבי סענדער דייטש'נס זון זכר צדיק וקדוש לברכה, און ער איז געווען דער משמש בקודש ביים דברי יואל. עניוועי. כ'ווייס נישט ווער דער חזר איז געווען, קען זיין ס'איז גאר געווען דער טאטע אויכעט. כ'האב שוין אזויפיל צוזאמגעהערט אויפן טאטן, קען זיין ער איז דער חזר. איז געווען דער פאיער צדיק מיט איך ווייס זלמן לייב פיליפס מיט נאך עפעס איינעם זענען געגאנגען מ'האט זיי געזאגט דא אין קווינס איז דא א פלאץ ווי אינגעלייט זיצן און געמבלען אויבן און אונטן גייען זיי אראפ און דארט איז דא זונות זענען זיי געגאנגען אויסרייניגן דאס פלאץ איז אריין געקומען די צוויי רבנים. איז געווען דארטן איינער פון אחד משלנו, איינער א אפגעפארענער סאטמארער וואס גייט שוין מיט טעטאוס, און דארט איז געווען א הונט אזוי גרויס ווי א קי, און ער האט געזאגט פאר די חברה דו וואקסט איין טריט אריין דא איז דער הונט צורייסט דיך, דאס איז טרעספעסינג. ער האט זיך עס אויסגעלערנט אין סאטמאר. מען נעמט יעדן ערליכן איד, מען שטעלט ארויס איך האב א פרייוועט פראפערטי אויפן בית מדרש, טאר קיינער נישט אריינקומען. קיצור. זענען זיי אוועק געגאנגען זיי האבן זיך אפגעווישט די נאז. אויב דאס איז ראנג אז דו ביסט ארויף און דו זעהסט דאס וויש דיר נישט אפ די נאז. דארפסט אנהייבן צו רעדן ביי די תורות ביי די דרשות. מען דארף צאם זעצן ערנסטע מענטשן זעהן פארוואס געשעהט דאס. אוודאי מען לאזט איבער די פרוי א גאנצן זומער לאזט זיך די פרוי איבער העי. מה יעשה הבן שלא יחטא? ווען ס'געשעהט נישט וואלט דאך געווען א וואונדער. און דער אייבישטער האט געמאכט אז דרכו של איש לילך אחר אישה. איז האט ער זיין אייגענע פרוי האט ער צו וועם צו גיין, האט ער נישט זיין אייגענע פרוי זוכט ער אן אנדערע. האט מען גארנישט געטון, זיי האבן זיך אפגעוואשן די הענט. פיין, האסטו אפגעוואשן די הענט האסטו געטון איין עוולה. נאכדעם קומט אפאר וואכן שפעטער הייבט זיך אן א מעשה אז איך האב זיך אריינגעלייגט אין די מערכה, נישט מ'זאל נישט גיין צו זנות, דאס צעהארט מיך און איך רעד דערפון, אבער נישט דאס איז מיין מערכה, איך האב גאר אן אנדערע מערכה, מיין מערכה איז אז מ'זאל נישט טאטשן קינדער. קומען די רבנים, פיליפס, און דארטן און משה בער זיין דער דער פאער צדיק און שרייבט אונטער גאר א חרם. סעץ דיך אראפ מיט מיר, פרעג וואס האסטו דא געטוהן, פארוואס האסטו א האטליין, וואס ווילסטו אקאמפלישן, בעיסיקלי איך וויל אקאמפלישן דאס וואס עטץ טוטס נישט, עטץ מאכט זיכער אז מען רעדט נישט פון קיין שום זאך, קיין שום פרצה, ביסט איינמאל געגאנגען דארטן אין א בתי זונות און מען האט דיך ארויסגעטריבן מיט א דאגי, שטייט אין כתבי אר"י, ווען איינער וואוינט מיט א נכריה ווערט ער מגולגל אין א כלב. ס'שטייט ענו בכבל רגלו, זאגט דער אר"י הקדוש יוסף הצדיק האט געוויסט אז כבל איז די אותיות כלב, און אז ער זינדיגט מיט דעם נכרית וועט ער נאך ווערן א דאגי וועט ער ווערן, מ'זעט אין וויליאמסבורג דרייט זיך אסאך דאגיס, אין פאפא איז אמאל געווען א דאגי איז אריינגעגאנגען אין פאפא, און ס'האט נישט געוואלט ארויסגיין אפאר טעג מ'האט געהאקט אין אים שטיקער ער גייט נישט ארויס, איינמאל האט מען געזאגט א יהא שמי רבא האט ער געגעבן א לויף ארויס איז אריינגעלאפן אין די גאס,

אדער ווינטער איז דא אנדערע וואס זיי שיקן די ווייבער אויף פלארידע. סא רבותי ווי העוו טא באקל דאון. עס קומט יעצט זומער. מ'האמער אלע געזאגט נעשה ונשמע אמרו כאחד, יא? אונז גיימער מיט כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. סא לאמער זעהן. ס'איז געווען אמאל א בחור איז געקומען אין ישיבה נאך שביעות און האט נישט געלערנט, צוגעגאנגען דער ראש ישיבה זאגט אים קוק הער א ערליכער חתן האט גענומען א כלה און ער קוקט זי אפילו נישט אן, לאמיר נישט זיין אזאלכע ערליכע חתנים לאמיר לערנען די הייליגע תורה און לאמיר זיך פלאגן אין די הייליגע תורה. כפנים, דאס איז נאר געווען כ'זאל מסביר זיין פארן עולם ווי שעדליך ס'איז איבערצולאזן די ווייב און ווי שעדליך ס'איז. איבערצולאזן דעם מאן אליין, קיין גוטס ברענגט עס נישט, דאס איז זיכער. יעצט לאמיר גיין ווייטער. אונז האמיר דא צוגעקריגן חברה וואס האבן זיך ארויפגעלייגט אויף כלל ישראל און זיי לאזן נישט לעבן. דאס איז א באנדע געלט עקסטארשעניסטס. דאס קומט נאך פון ירושלים פון די צייטן ווען מען האט געלערנט אין כולל, און ווער ס'איז געווען ערליך האט געלערנט, און ווער נישט האט געשיקט בריוון אויף חוץ לארץ. נאכדעם האט מען געזען אז דער עולם האט זיך באזעצט רוב מנין און רוב בנין אין ארץ ישראל, נו וואס טוט מען יעצט? האבן זיי געמאכט א נייע זאך, זיי פירן דאס אידישקייט מיט עקסטארטן געלט, מיט דעם רודף'ן, אין דעם ליגט נישט איין טראפ אמת. איז דא איינער פון די גרויסע עקסטארשעניסטס מיט לאנג אראפגעלאזטע פאות מיט א ביבער היט, הייסט ער מיילעך האראוויץ. דער מיילעך האראוויץ האט באקומען געלט דרייסיג אלפים פון די גרויסע הערצאג חברה. הערצאג האט געהאט דא אן אקאונט, און מענטשן האבן געמאכט שווינדלעך מיטן אקאונט, למשל אז איינער האט געגעבן א טשעק פאר הונדערט דאלער האט ער געמאכט א טויזענטער, איך ווייס. זיי האבן עס געקעשט ערגעץ אויכעט ביי די אראבישע בענק, על כל פנים צו מאכן א לאנגע מעשה קורץ, זיי האבן צוגעשפארט דעם אקאונט, זיי האבן אבער געהאט דרייסיג טויזנט דאלער אוטסטענדינג טשעקס וואס זיי האבן געגעבן פאר צדקה, האבן זיי געהייערט איינעם מיט לאנג אראפגעלאזטע פאות מיט א בארד, כ'מיין דאס איז דאך די הייליגע חברה. און זיי האבן געוואלט אז ער זאל צעטיילן די געלט. אזוי ווי ער האט שוין געהאט די רויעל פעמילי הערצאג'ס טעלעפאונס מיט אלע פרייוועט זאכן, איז ער געגאנגען און ער האט גענומען א גוי, דער גוי זאל אפקאלן און זיי סטראשען אז אויב מ'וועט נישט געבן אזוינפיל און אזוינפיל געלט, דעמאלטס וועלן זיי, וועט ער, וועט ער זיי הרג'נען, זיי ווייסן פונקטליך וואו ער וואוינט, און ער האט אויסגערעכנט, ווי נאו ווער יו ליוו. ס'איז אבער געווען איין קליינעם טעות וואס ער האט געטוהן, אז יענער האט געזאגט אז ער וויל די געלט פאר שאבע, מ'האט אויסגעלערנט א גוי ער זאל זאגן שאבע, מ'האט אים נישט אויסגעלערנט צו שאבע. בקיצור איז ער געגאנגען אין די הערצאג פעמילי, זיי האבן געדינגען א פרייוועט אינוועסטיגעיטער, און מ'האט אויך גענומען דעם פארקאש דעם לויער, איך וואונדער מיך פארוואס מ'האט אים נאך גענומען צו זיין א לויער, ער וואלט געדארפט אין אונגערן זיין א לויער, ער האט דאך נחמיה'ן באגראבן אזוי ביטער, און האט אים געהאלטן אין איין קלאפן אויף די פלייצע. ווי איינער זאגט יא ס'גוט יא ער האט גענומען דאס געלט און ער לאכט פון נחמיה ער האט אזוי נישט געהאנדלט צו די זאך קודם איז ער נישט קיין טריי לויער בכלל נישט נאר אין סאטמאר איז ער א שטיק לויער דארטן מען שלאגט זיך אהן מיט זיינע לייט באט עניוועי דאס איז נישט מיינע ביזנעס ער פארקאש און ער האט עם אראפגערופן און אן אונגערישער איז ער און ער האט געשפילט צוויי וועגן ער האט געזאגט ליסן דו זאג מיר אויס דעם אמת און ער האט אויסגעזאגט אז ער האט עס געטוהן ווייל ער ברויך פשוט געלט ער האט נישט גענוג געלט. אוודאי מען ארבעט נישט האט מען נישט קיין געלט, דאס איז קריגמאן חברה מאכן שוין נישט קיין פרנסה ווייל איך האב זיי אראפגענומען ברוך השם. יעדער ווייסט אז זיי זענען גארנישט ווערט און זיי זענען גאר אויס צו גנב'ן. עניוועי, איז ער געגאנגען און ער האט זיך מודה געווען פארן לויער, ער האט נישט געוויסט אז דער לויער ארבעט קעגן אים. סוף איז געווען, ער האט געמאכט אן אגרימענט, ער גייט שנארן געלט, ער האט צוריק געגעבן די דרייסיג אלפים, און די הערצאגס זאלן אים נישט פראסעסן. זאלן נישט פראסעקיוטן. און הערצאג האט מסכים געווען, ס'איז א נאבל פעמילי, וואס מ'גייט מיט יעדן שייגעץ זיך אריינלייגן אין א צרה? באלד וועט מען נאך אויפהערן צו טרינקען קדם וויין. סאטמאר וועט ענדערש טרינקען יין נסך, גויאישן וויין, נאר יענעם אנצוטון א שטיקל. דאס איז דאך דער סיסטעם. עכ"פנים איז דאס זענען די חברה מיט וועמען אונז האמער געהאנדלט. האמער געהאנדלט מיט גענגסטערס, מיט עקסטארשעניסטס, מיט מענטשן וואס האבן געסטראשעט. אז מען געט זיך א קוק אום, וויאזוי מען האט געקענט אזא בארג בייקומען, כ'האב מיך ברוך השם געשלאגן מיט זיי אליינס, אן א געווער, נאר מיט'ן אייבערשטנ'ס כח, אז מען קוקט זיך אום וויאזוי דער אייבערשטער האט געהאלפן און קינדער זענען היינט סעיף, ס'איז אנבעליוועבל. כ'בין געווען ערגעץ שבועות, כ'קען דאך נישט זיצן דא ימים טובים און שבתים, ווייל דער באטן וואס איך דריק צו די פאליס, די אישקע לייזער און אלעס, קען מען דאך נישט גיין דערמיט שבת, סאו צו דעם בין איך נישט אינטערעסירט מחלל שבת צו זיין גיי איך אוועק אין וואלד. האט מיר געזאגט איינער, ער איז גראדע פון סקווער, זאגט ער הרב נחום א דזשאב וואס דו האסט געמאכט איז אנבעליוועבל, און ער רעכנט מיר אויס אלע מלמדים וואס מען האט ארויסגעווארפן, און א מנהל וואס האט די קינדער אריינגעשלעפט אין טוילעט האט זיך אנגעטון א פאני מעסק, איך האב עס שוין גערעדט דעמאלטס ווען ס'איז געווען, ער זאגט דער עולם טוט דיך אדמייערן, זענען ברוגז אויף דיר ווייל דו רעדסט אויף דובדלען. אבער יור ווארק זאגן זיי איז פענאמענעל, קיין עין הרע. סאו עניוועי, דער אייבערשטער זאל ווייטער האלטן די רעכטע האנט און זאל מיר קענען אנהאלטן. יעצט לאמיר גיין ווייטער, איך וויל ענק זאגן א מורא'דיגע מעשה. ס'איז דא אין א לאנגע צייט וואס אונז ליידן מיר פון א חזר, וואס דער חזר האט אזא מנהג אז ער קאלט אפ פרויען, ער פארשטעלט זיך זיין קול ווי א פרוי, ער קען נאכמאכן א פרוי. קען זיין ער האט אראפגעשלונגען זיין באבענס פאלשע ציין, קען ער נאכמאכן א פרוי. ס'איז שוין יארן יארן ווען ער קאלט, ער האלט אין איין אפקאלן פרויען. ער קאלט אפ, ער זאגט ווייסט מיין קאלעדזש טיטשער האט מיך נישט געטיטשט פונקטליך, לאמיך דיך פרעגן וויאזוי טוסטו דעיס, וויאזוי טוט דיין מאן דעיס. יעצט א פרוי וועט קיינמאל נישט רעדן די ענינים מיט א פרעמדן מענטש, סאו פרעגן זיי ווערן זייער אינטימידעיטעד, וואס עפעס קאלסטו מיך, וואס האב איך מיט דיר. ער האט אנגעמאכט יארן יארן אהין, און מ'וואלט עס געקענט דערגיין, נאר אונז האמיר דאך אזאלעכע רבנים וואס טאמער ס'ליגט נישט קיין גרויס געלט גייען זיי נישט טוהן גארנישט. עניוועי, אין דעם ליגט נישט קיין גרויס געלט, סאו טוען זיי גארנישט. ויהי היום, אפאר וואכן צוריק קומט צו צו מיר ישעי' וואלף יאקאבאוויטש, און ער זאגט מיר אזוי, ער וויל מיט מיר רעדן. זאג איך קודם זאלסטו וויסן איך בין אין חרם, רעד נישט ווייל איך בין אין חרם. שוין זאגט ער, ער ווייסט אבער ער וויל דאך רעדן, ס'איז לטובת הכלל. זאג איך פיין, נאו פראבלעם. זאגט ער, איך וויל דיר עפעס מסביר זיין, דו האסט דאך אוודאי געהערט פון דעם אינגערמאן, וואס קאלט אפ, פארשטעלט זיך ווי א פרוי. זאג איך אים, יא, ס'איז אן אלטע קראנקהייט, אן אלטע פרשה. זאגט ער מיר, נאמבער וואן, דער אינגערמאן איז זיך געקומען שטעלן צו א דאקטאר אז ער דארף האבן העלפ, ער פילט ער דארף האבן העלפ, ער איז אליין געקומען זיך שטעלן, ער וויל נישט ווייטער אנכאפן. און נאכדעם וויל איך דיר זאגן נאמבער טו, דער מענטש האט קיינמאל נישט צוגעקומען נאך אז ער זאל טאטשן א פרוי אדער וואוינען מיט א פרוי, ס'איז נאר אלץ געווען אינטימידעישן פון רעדן אויפן טעלעפאן מיט די פרוי. און נאמבער טרי זאגט ער אזוי, זיין ווייב זאגט אז אויב די גאס וועט געוואויר ווערן גייט זי אים גט'ן, זי קען מיט אזא חזיר נישט ווייטער וואוינען. און נאכדעם נאמבער פאר זאגט ער, ס'איז דא א פראבלעם, אז ס'איז דא קינדער אינוואלווד און מ'האט מורא די קינדער וועלן אראפגיין פונעם וועג, נאמבער פייוו. ער האט אן אופען סטאר טו די סטריט, א ביזנעס, און קיינער וועט נישט מער אריין גיין דארטן, איז ער פינישט, וועט נישט האבן קיין פרנסה אויך נישט, און נאמבער סיקס זאגט ער, ער איז געווען א יתום, און האט נישט געהאט ווער ס'זאל מיט אים לערנען. ער האט געשריגן צום סייקייטריסט, פארוואס האט דער אייבערשטער מיר צוגענומען מיין טאטן און מיך געמאכט א יתום, מען וואלט געדארפט ווען מיך צונעמען און לאזן מיין טאטן זאל זיין אן א קינד, שוין. בקיצור, ס'איז אבער דא א פראבלעם, די רבנים האבן זיך צוזאמגעזעצט און זיי האבן מחליט געווען, אז מען קען עס מאכן בשתיקה, נאר אזוי לאנג קען מען עס טון בשתיקה ווי לאנג נחום ראזענבערג גייט עס נישט האבן אויפן האטליין, איינמאל נחום ראזענבערג האט עס אויפן האטליין איז פיניש די גאנצע זאך. קומט ער צו מיר צו, ישעי' וואלף און ער זאגט מיר אז די רבנים האבן זיך צוזאמגעזעצט, וואס טוט מען יעצט? האט ער זיך אנגערופן ישעי' וואלף, איך האב א שפראך, פרעגן די רבנים וואס, דארפסט צוואַנציק אלפים אים צו געבן? זאגט ער ניין, אז זאלסט אפילו נישט טראכטן דאס, דו רעדסט מיט אים פון געלט, גייט יענער זיצן אין זעלבן טאג, איך האב א שפראך, איך וועל מיט אים רעדן. און ער קומט צו מיר צו און ער זאגט מיר, וועגן וואס האסטו געמאכט דיין האטליין? דו ווילסט באגראבן משפחות? דו ווילסט דאך טון גוטס. יעצט אונז האמיר דא דעם פאל, איך וועל דיר זאגן ווער דאס איז, און איך בעט דיך זאלסט עס נישט זאגן, זאלסט עס נישט זאגן אויפן האטליין, ווייל דעמאלטס וועט זיין אן אומגליק, און ער איז מיר מסביר אז ער האט זיי געזאגט ער קען מיט מיר רעדן, ער האט א שפראך צו מיר, און ער זאגט מיר אויכעט אז ער קען ערלעדיגן אז מ'וועט מאכן א שטילן ארעסט, ממילא מ'וועט מאכן א שטילן ארעסט עט ער בלייבן א רעדזשיסטערט סעקס אפענדער, און ממילא דארפסטו דיך נישט זארגן ער העט שוין עס מער נישט טוהן, און שוין, בקיצור, און ער זאגט מיר דעם נאמען. זאג איך אזוי, שיוואלד, ווילאנג איך ווייס עס פון דיר, קען איך גארנישט טון עניוועי, ווייל די מינוט וועסט דיר זאגן אז ס'איז נישט אמת, בלייב איך פארשעמט און איך בלייב א ליגנער. טאמער וועל איך עס הערן פון אנדערע, פון די גאס, וועל איך אים ארויפלייגן. הייבט ער אן, דו מוזט פארשטיין אהער ביז אהין. זאג איך אים, לאמיך דיר זאגן. דו זאגסט אז דו האסט א שפראך מיט מיר, וויל איך דיר זאגן, דו האסט נישט קיין שפראך מיט מיר. דו בעקסט חזירים, דו ביסט אליינס א פעדעפייל. דער סיגעטער דער זענטער האט אנגעקאלט אז מען זאל דיר נישט מסדר קידושין זיין ווייל די האסט אפגעפירט דאס ווייבל זי איז אסור פאר דיר וויאזוי די האסט אפגעפירט דיין לעבן ווען נישט דיין טאטע וואס ער געט צוויי שילן איינס צו בעקן דוד לייביש'נס חזיריי און איינס צו בעקן דיין חזיריי וואלט עטס בכלל נישט געווען אין וויליאמסבורג מען וואלט ענק ארויס געקאפעט ווי די שקצים סאו איך וויל דיך אויסלערן איין זאך.

טרעף איך אים, טרעפט ער מיך נאכאמאל, ער ווארט מיך אפ יעדן שבת און ער פרעגט ווי דאווענסטו שבת, זאג איך בין נישט אין ווילימסבורג שבת, איך קען נישט האבן מיין קלעז זיין כ'האב געזאגט די בעטל צו די פאליס בין איך נישט דא, איך טריי נישט צו זיין דא, באט למעשה וואס ווילסטו, זאגט ער ניין מען דארף זעהן דער אינגערמאן גייט פאר העלפ, העלפ שמעלפ בעל בעל, פיין נאו פראבלעם איך הער וואס דו זאגסט, נאכדעם פרעג איך אים ביידעוועי דו האסט מיר געזאגט דריי פיר וואכן צוריק אז דו גייסט מאכן א קווייעט ארעסט, און במילא עט דער יונגערמאן ווי מען זאגט מורא האבן ווייל ער עט זיין רעדזשיסטער סעקס אפענדער זאגט ער מיר ניין האמיר מחליט געווען אזוי אזוי ווי עט ער זיך בלייבן א רעדזשיסטער סעקס אפענדער עט ער דאך שוין נישט בלייבן ווייל ער האט נישט געטאטשט במילא עט ער דאך גראד ארויסגיין עניוועי פריי. סאו זאל ער זיך פילן גרויס, ממילא זאל ער זיך פילן גרויס עט מען נישט האבן קיין השפעה אויף אים, האט מען דיסיידעט אז מען זעצט אים נישט איין. זאג איך אים שיוואלד איך וויל דיר עפעס זאגן, דו מיינסט אז דו רעדסט דא מיט א חדר יונגל? ביסטו צודרייט? ס'איז דא אזא מין זאך אין אמעריקע ווי א קווייעט ארעסט, אן ארעסט איז פאבליק אינפארמעישן און יעדער מענטש וואס ער וויל דאס ליינען קען דאס ליינען. זאג וואס דו האסט געמיינט, דו רעדסט צו א חדר יונגעל? איך האב אויך געלערנט אין סענדסטריט, איך קען ענקער אלע שייגעצעריי. גייט מיר פארקויפן אז מ'גייט מאכן א שטילן ארעסט, נישט דא אזא זאך ווי א שטילער ארעסט, און נאך צוויי נאך צוויי דריי וואכן זאגט ער ניין מ'האט זיך מיישב געווען מ'גייט נישט מאכן, איך ווייס וואס דו ווילסט, דו ווילסט דעם אינגערמאן שוינען ווייל ער איז א פעדעפייל, דו ביסט אויך א פעדעפייל, סאו א פעדעפייל בעקט א פעדעפייל, גיי נעם נאך איילעש באכנער ער זאל אויך סטראשען אויכעט. און ער זאל אויך ארויס געבן בריוון אויכעט, און געטס ארויס א חרם און פארטיג. עניוועי, זאגט ער מיר אזוי, דעם טעם פארוואס מען וויל אים נישט איינזעצן ווייל אז מען זעצט אים איין, איז בסך הכל נאך נײַן חדשים וועט מען אים ארויסלאזן, אזוי אז מען סטראשעט אים מען גייט אים איינזעצן וועט ער מוזן ביהעיווען אייביג. ווער ווער יעצט איז די ווייסט מיט וועם די רעדסט, די רעדסט מיט דיין א חדר חבר, די מיינסט איך בין א בהמה, עניוועי ס'גוט, עניוועי ס'גייט דורך אפאר וואכן און א אינגערמאן, רופט מיך ער זאל צו אים אריבער קומען ער וויל מיט מיר וויכטיג רעדן, זאגט ער מיר אזוי הער אויס, מיין ווייב האלט אינמיטן רעדן מיט איינס א פרענד, אינמיטן קאלט אריין די פרוי און זי זאגט אה איך ווייס נישט מיין כלה טיטשער האט מיך נישט גוט אויסגעלערנט, האסט יעצט חתונה געהאט זאג מיר וויאזוי מ'האט דיך געלערנט, קיצור זי איז זייער געווארן דיסעפוינטעד, זי האט אראפגעלייגט די פאון און זי זאגט פאר די פרוי פאר די פרענד מיט וועם זי האט גערעדט זאלסט וויסן דאס און דאס האט מען מיך יעצט אריינגעקאלט, זאגט די פרוי ער קאלט שוין יארן מענטשן. און האסט גוט געטון האסט אויפגעהאנגען, א ביי דע וועי זאלסט וויסן ס'איז נישט קיין פרוי ס'איז א מאן ער פארשטעלט זיך נאר אין א פרויענישע קול. עניוועי, דער אינגערמאן וואס זיין ווייב האט גערעדט אויפן טעלעפאן מיט די חבר'טע איז געווארן זייער סקעפטיקעל איז ער געגאנגען און ער האט אנגעהויבן אנצודרייען די אטאריטיס איך ווייס נישט פונקטליך צו וועם ער איז געגאנגען ענדליך שלמה קעניג קומט אריין צו א אינגערמאן דא אין ווילימסבורג און ער זאגט אים איך וויל וויסן וועגן די קאלינג קארדס וויאזוי דאס ארבעט מיט די קאודס געגאנגען יענער איז א גרויסער מומחה און ער זאגט אים פונקטליך וויאזוי עס ארבעט עד כדי כך וויפיל טאוערס ס'איז דא אלעס זעהט אויס יענער פארקויפט קאלינג קארדס עד כדי כך ביז ס'געקומען דערצו אז מ'האט געכאפט אפילו פון וועלכן טאוער דער אינגערמאן טוט טרענסמיטן זיינע חזיריי. מען האט געכאפט אז ביי לעפקאוויטש'ן אין סטאר איז געווען די סיריס וואס ער האט געקויפט, דאס איז לעפקאוויטש אויף לי קארנער ראס, אבער לעפקאוויטש האט גארנישט מיט דעם, נאר מ'איז אלעס דערגאנגען, הייסט אין אמעריקע דויערט נאר צייט ביז ס'רירט זיך, ס'איז א סליפינג האלא, א סליפינג טייגער, אבער איינמאל אז ס'נעמט זיך רירן רירט זיך עס, בקיצור שלמה קעניג איז אריין געקומען און מ'האט דאס אלעס דערגאנגען, ווער דער אינגערמאן איז אויך, אקעי, מ'האט שוין דערגאנגען. און זעהט אויס מ'האט געוואלט דעם אינגערמאן אויפפיקן, נאר די קהילות האבן געהאט גענוג א פאוער אים צו בעטן אז ער זאל עס נישט טוהן. יעצט כ'האב געוואלט קודם רעדן אפאר מינוט וועגן שלמה קעניג. דער אמת איז, כ'האב ענק שוין געזאגט, דער מאטל איז אזא קאנטראווערשעל מענטש אז ס'איז נישט דא דאס גלייכן. ווען נישט ס'איז דא א פירוש רש"י אויפן הייליגן רבי'ן, דער הייסט ניימאן, אלי' ניימאן אין וויזשניץ, ווען נישט ער וואלט דער עולם נישט געקענט פארשטיין צי דער מענטש איז אינגאנצן אבנארמאל צי. איז ער סתם א חסר דעה? אין מאנסי איז דא אן עירוב. פשוט ווייל זיינע קינדער זענען אריין צו אים און געזאגט רבי, טאטע אונז וויל מיר אן עירוב. אין ווילימסבורג טאר נישט זיין קיין עירוב. קען נישט זאגן ווייל אין ווילימסבורג איז דא עה שישים ריבוא כפליים כיוצאי מצרים קען דאס נישט זאגן ווייל ער ווייסט אז גאנץ וויזשניץ מאכט קידוש אין די פאבליק סוכות. סאו סוכה איז נישט דוחה שבת. נישט עסן אין די סוכה און נישט בויען א סוכה. גייט מען אריין און מען פרעגט דעם רבי פארוואס אין מאנסי מעג זיין אן עירוב און אין ווילימסבורג נישט, זאגט ער איך האב א טעם הכמוס. סאו דעטס איט, קענסט זיך נישט ווייטער גיין מיט אים. ווען א מענטש זאגט נישט וואס ער מיינט און ער זאגט נישט וואס ער וויל, יו לאסט. און אין אלע זיינע זאכן איז ער אזוי. אין אלע פון עי ביז זי. ער האט גענומען זיין אלטן פעטער דעם סערעטער רב און האט אים געהייסן ער זאל אראפגיין אינמיטן א דרשה ווייל ער האט גערעדט ציונות. ציונות איז כפירה, זעמער אלע מודה צו דעם. זנות איז אדער אויך כפירה. אויף זיינע קינדער וויל ער נישט אויסהערן גארנישט. סאו נעמטס אהער דעם פירוש רש"י דעם אלי' ניימאן, ער טוט מסביר זיין אלע סתירות וואס ער טרעפט אינעם רעבן. ער איז אזוי גוט אז אפילו די רבי אליין ווייסט נישט ווי גוט ער איז. ער קען אריינטייטשן אין רעבן זאכן וואס די רבי אליין וואלט נישט גע'חלומ'ט. דאס וואס ער צושרייט זיך ווייל ער איז א ווילדער מענטש. סאו עניוועי. ישראל האגער המצרי האט זיין וויזשניצער רבי קומט צוקונפטדיגער נטאץ פראם בהוד יאפיא אבער דער זיין פעטער האט נישט געטארט זאגן אז איך בין אן ארץ ישראלדיגער איד און איך בין שטאלץ פון דעם. ער האט נישט געזאגט מער ווי דאס. ער האט נישט געזאגט ס'איז אתחלתא דגאולה חס ושלום, ער האט נישט געזאגט ס'מיינט ביאת המשיח. ער האט געזאגט איך בין אן ארץ ישראל'דיגער איד און איך בין שטאלץ דערפון. עניוועי, עס האט אים געהייסן אראפגיין אינמיטן די דרשה, ס'איז נישט וויכטיג. יעצט, פאר שלמה קעניג איז געווארן א פאליס, איז ער דאך געגאנגען פרעגן ר' מאטעלע. דער ר' מאטעלע האט געוואלט ער זאל זיין א פאליס, ווייל ער האט געוואלט קענען קאנטראלירן גאנץ מאנסי מיט די גאנצע קהילה, ער האט דאך אן אייגענעם שעריף. למעשה איז דא א תשובה מנחת יצחק. איינער פרעגט אים ער וויל ווערן א טשארטערט אקאונטענט פאר די גאווערמענט, ער וויל ווערן א איי אר עס עידזשענט פאר די גאווערמענט אין לאנדאן. שרייבט ער אים דו טארסט נישט, דו האסט א דין ווי א מוסר און דאס איז אין לו חלק לעולם הבא. קענסט עס נאכקוקן, תשובות אין מנחת יצחק, און אסאך אנדערע ברענגען עס שוין צו, די חלקות יעקב אסאך אנדערע ברענגען עס צו. וויאזוי האט ר' מאטעלע אים געמעגט לאזן זיין א פאליס וויאזוי? ער איז א מוסר, די דזשאב דארף טון א גוי און נישט קיין איד, נאר וואס ווען ס'קומט צו ר' מאטעלע, אין מאנסי מעג האבן אן עירוב, פארוואס אין וויליאמסבורג נישט? טעם הכמוס. פארוואס מעג שלמה קעניג זיין א מוסר? טעם הכמוס. עניוועי, יעצט ס'דא אסאך אלעגעישאנס, כ'האב שוין געהערט פון מענטשן אז ער זעצט איין נאר וועם ישראל האגער לאזט, וועם ישראל האגער לאזט נישט צו צעוואשט מען, איך ווייס פון אפאר קעיסעס פון פעדעפיילס אויכעט. פארשטייסט וואס ר' מאטעלע האט געוואלט? ער האט געוואלט אז זיינע קינדער און זיינע אייניקלעך שייגעץ שטיק זאלן האבן ווער ס'זאל עס קענען פארדעקן. עניוועי, דאס איז שלמה קעניג. למעשה האט מען דעם יונגערמאן קיינמאל נאכנישט אויפגעפיקט, איך וויל וויסן פארוואס יעצט מען האט. אין מאנסי האבן פערציג עף בי איי עידזשענטס אריינגעשטורעמט אין סענט לארענס אפיס ווייל ס'איז פול מיט קאראפשען. איך האף וואן דעי וועט מען אזוי אריינשטורעמען ביי שלמה קעניג אונז האמיר זייער אסאך פראבלעמס מיט אים. ער ארעסט וועם ישראל האגער הייסט און ער ארעסט נישט וועם ישראל האגער לאזט נישט ארעסטן. סאו בעסיקלי די יונייטעד סטעיטס גאווערמענט האלט אויס א מארשעל צו א שעריף אז שרול האגער זאל אים פירן ביי די נאז, און קען זיין חיים שיע דער ממזריקו טאטע פירט אים אויך ביי די נאז. עניוועי מ'האט דעם אינגערמאן נישט אויפגעפיקט, כאטשיג ער ווייסט ווער דאס איז, ווייל די אינגערמאן וואס האט אים געהאלפן דער וואס ער פארשטייט צו די קאלינג קארדס האט ער ער האט אים געזאגט אונז ווייסט מיר שוין ווער דאס איז מ'האמער אים מ'האמער שוין געלייגט די הענט אויף. סאו מיט דעם עסטו קודם כל וויסן ס'איז שיע וואלף, דו זאגסט אז ער גייט אויף העלפ פאר היז אוון ער גייט נישט אן היז אוון מ'האט אים שוין געכאפט ווען נישט שרול האגער האט דעם גאנצן פראטעקציע. עה סיסטעם אין מאנסי וואלט מען אים איינגעזעצט, אונז ווייסט מען פונקטליך אז מען האט אים אויפגעפיקט נאר מען מאכט א שווייג דערפון, סאו פארקויף מיר נישט קיין מעשה אז ער גייט פאר העלפ אן היז אוון. יעצט דו זאגסט דאס איז געווען נאמבער איינס האסט געשריגן אז ער גייט פאר העלפ אן היז אוון, נאמבער צוויי איז געווען האסט געזאגט ס'איז קיינמאל נישט צוגעקומען אז ער זאל האבן געטאטשט א פרוי, זאלסט וויסן איין זאך דאס איז אזא סטופיד זאך צו זאגן. הערעסינג האט נישט צו טוהן צו מען טאטשט צו נישט. אז דו סטראשעסט א פרוי, אז דו גייסט אין די גאס, דו פייפסט איר נאך, צו דו זאגסט איר א סלענג ווארד, אפילו דו זאגסט איר איך האב דיך זייער ליב צו דו ביסט זייער שיין, די קען דיך איינזעצן פאר דעם. שי דאזענט וואנט טו בי אינטימידעיטעד פון א פרעמדן מענטשן צו זאגן ווי שיין זי איז און ווי נישט שיין זי איז. סאו וואס הייסט ווייל ער האט איר נישט געטאטשט? ווען מען רעדט פון מיתת בית דין איז טאמער האט ער איר געטאטשט איז איין זאך און טאמער נישט נישט. אונז רעד מיר דא. אז יעדע אידישע טאכטער און יעדע סיטיזען פון די יונייטעד סטעיטס איז בארעכטיגט צו האבן זיין פרייוועסי און ער וויל נישט זיין, זי וויל נישט זיין אינטימידעיטעד פון פאוני קאלס. נאכדעם דארף זי'ס דערציילן פאר איר מאן, איר מאן הייבט אן חושד צו זיין, ס'טוט זיך א גאנצע זאך, ער קלערט וואס עפעס האט ער מיט מיר, דאס אז דו ביסט אזא קראנקער זכר אז דו קענסט קאלן פרעמדע פרויען, דאס האט קיינער נישט געוואוסט, ער האט נישט קיינער נישט געגלייבט. סאו דאס אז דו זאגסט ווייל ער האט קיינמאל נישט געטאטשט, אינטימידעישן איז ווארס דען טאטשינג. נאמבער דריי, דו האסט געזאגט אז זיין פרוי עט אים וועלן איבערלאזן. און אויך דו האסט געזאגט נאמבער פיר אז די קינדער קענען גיין אראפ פונעם דרך. איך וויל פארשטיין, אונז לעב מיר אין א סאסייעטי וואו מען רעכנט זיך מיט יענעמס א פרוי און מיט קינדער? אונז לעב מיר דאך אין א סאסייעטי וואס מען רעכנט זיך נישט מיט קיינעם, מען באגראבט וועמען מען קען. פארוואס האבן זיך די רבנים מיט מיר נישט אראפגעזעצט? זיי ווייסן אויכעט אז איך האב א משפחה, נאר דא רעכנט מען זיך מיט קיינעם נישט. סאו יעצט איז געווארן א רחמנות אז מ'דארף זיך רעכענען מיט יענעם, יעצט רעכנט מען זיך נישט. משה פרידמאן האט צוגעזאגט פאר א ערנסטן מענטש, ר' יצחק פריד, א איד וואס האט אוועקגעגעבן א שול פאר סאטמאר, און ער האט געגעבן מיליאנען איבער די יארן, האט ער אים צוגעזאגט אז נחום מאכט צו דעם האטליין, נישט יעצט, מיט זעקס יאר צוריק, נעמט ער אראפ דעם חרם פון די רבנים. ר' יצחק האט מיך געקומען בעטן נחום שפאר צו ס'איז נישט גוט ס'איז נישט גוט פאר דיר פאר די קינדער שפאר צו ווייל דעמאלטס בין איך דאך געפארן נאך שלעכט דעמאלטס איז דאך עס נאכנישט געשעהן דעמאלטס האט דאך נאך יעדער געזאגט אז ס'איז סתם ניבול פה זאגט רבי זאג איך פאר ר' יצחק ווייסטו וואס פיין משה האט געסטראשעט ער עט מיך שיסן אויכעט און ער האט מיר נאכגעגאנגען האב איך געקלערט אז שפאר איך האב צוגעשפארט, גיי איך צו רבי יצחק, נו, וואס גייסטו יעצט ערלעדיגן מען זאל אראפנעמען דעם חרם? זאגט ער, איך בין געווען ביי משה, נו, משה זאגט, וואס זאל איך טון, איך נעם עס גערן אראפ, די רבנים ווילן נישט. איי דו שייגעץ דו, ווער האט עס ארויפגעלייגט, ווער האט געשטופט די רבנים זאלן עס ארויפלייגן? זיי ווילן נישט. זאגט מיר רבי יצחק, נחום עפן דעם האטליין. ס'איז היינט אפן ווייל רבי יצחק האט געזאגט, נחום עפן דעם האטליין, משה איז א שייגעץ און ס'איז נישט דא מיט וועם צו האנדלען. און דאס איז געווארן פון סאטמאר, ס'איז אלץ אזוי געווען, נאך אינדערהיים, אייביג, אלע יארן אזוי געווען. מען האט זיך נישט גערעכנט מיט קיינעם, יענער האט א ווייב מיט קינדער, מען האט זיך גערעכנט מיט ר' אביש'ן אז ער האט א ווייב, מען האט זיך גערעכנט בכלל אז ער לעבט אויף די וועלט, מען האט אים געוואלט הרג'ענען, ס'איז געווען אפגעשמועסט מ'וועט אים שטעכן אין די מקווה מיט ראסטיגע נעגעלס. מען האט זיך גערעכנט אז זיין ווייב גייט צו טבילה, זי גייט זיך מקדש און מטהר זיין, זי זאל קענען מקיים זיין די ערשטע מצוה אין די תורה מיט אזא הייליגן איד. ווי קומט עטץ יעצט זיך רעכענען מיט יענעמס ווייב מיט די קינדער? עטס זענטס עקזעקטלי אזוי ווי די אראבישע דזשיהאד, פארוואס קען אמעריקע נישט מאכן קיין דיעל מיט זיי, פארוואס קען מדינת ישראל נישט מאכן קיין דיעל מיט זיי, ווייל ביי זיי איז נישט דא קיין דיעל, האב איך געזאגט האב איך נישט געזאגט, האסט א קשיא איך האב געזאגט, דאס איז דיין קשיא? נו האסט א קשיא, האב איך יא געזאגט האב איך נישט געזאגט, האב איך אזוי געזאגט האב איך אזוי געמיינט. ס'דא סערטען פיפעל וואס מ'קען נישט מיט זיי האנדלען, און דאס איז וואס כ'האב אייביג געזאגט פאר סאטמאר, זיי מאכן דיעלס מיט מענטשן און נאכדעם דעי דאונט קאם פארווארד וויט די דיעלס, זיי געבן נאך יענעם א שטעך מיט אהער מיט אהין. כ'האב דעמאלטס געהאט צוגעשפארט אפאר חדשים און בין צוריק געגאנגען דאווענען, מען רעדט שוין נישט פון אראפ נעמען דעם חרם, נאר כ'בין צוריק געגאנגען דאווענען, געקומען ר' עלפערט מיט א לאנגן שירעם און ער וויל מיך שטעכן, בין איך ארויס געלאפן, זאג איך אים אבער משה האט דאך געזאגט איך קען צוריק קומען ס'איז געשטאנען אין צייטונג מ'האט אראפ גענומען די אלע אינטימידעישאנס, זאגט ער גיי רעד צו משה און דא קומסטו נישט אריין. דאס איז עס! ס'איז צעצעלאזטע פערד, יעדער פירט אן אנדערן וועג, און איינער האט נישט קיין סימפאטיע פארן צווייטן, דיפלאמעסי איז נישט דא, און ממילא זעען מיר אויס ווי צעצעלאזטע פערד. צווישן זיך אויך, די ארוינים מסר'ן די זאלוינים, די זאלוינים די ארוינים. ווי קומסטו מיט די מסירות? ברענגסט יענעם נאר אויס מיט געלט, דעטס אלל יור דואינג. אבער דו קומסט אין ערגעץ און שוין, יעדער בויעט זיך און יעדער וואקסט. נאר דאס איז דער וועג וויאזוי מ'האט אונז אויפגעברענגט. סאו קומט ער יעצט אן ער האט א פראבלעם מיט יענעמס ווייב מיט די קינדער, אונז רעכן מיר זיך נישט נישט מיט ווייבער און נישט מיט קינדער, און מען רעכנט זיך מיט נישט מיט קיין מענטשן אויך נישט. ס'איז געווען דא א איד דער קלויזנבורגער רב ער האט ענק נישט געבאדערט ער איז געווען אין אנפאנג א גרויסער קנאי און מ'האט אים גערודפ'ט עד החרמה מ'האט אים גערודפ'ט וואו ער איז געפארן כ'מיין דארפסטו דיך רעכענען נאך אלעם איז דער איד א תלמיד חכם. און דער איד האט געטון פאר אידישקייט. קיין שום רב און קיין רבי האט נישט באוויזן ביי די צווייטע וועלט מלחמה און נאך די מלחמה צוריקצושטעלן כלל ישראל אזוי ווי ער האט צוריקגעשטעלט. ער איז געגאנגען אין די לאגערן, ער האט זיך גענומען פירן טיש, און מ'האט מיר דערציילט א איד וואס ער איז געווען דארט, ס'זענען אריינגעקומען אלע אפיקורסים, זיי האבן שוין נישט געגלייבט חלילה אז ס'איז יש דין ויש דיין, און דער קלויזנבורגער רב האט אנגעהויבן צו פירן זיין טיש אין א דיספאזישאן קעמפ, און ער האט אנגעהויבן צו פירן דעם שלום עליכם און געוויינט און געטון. זאגט מיר דער איד, אונז זעמער אלע געקומען אן קאפלעך, מ'האמיר דאך נישט געגלייבט אז ס'איז דא א באשעפער חס ושלום, און ס'איז געווען א פעיפערנע טישטוך, און צוביסלעך האט יעדער אראפגעריסן א רינדיג שטיקל פאפיר און זיך ארויפגעלייגט אויפן קאפ, ווייל זיי האבן געזען ס'איז יא דא א באשעפער אויף די וועלט, וואס איז געווען איז געווען, אבער אונז מוז מיר ווייטער טוהן וואס דער אייבישטער וויל. דער מענטש איז ארומגעפארן אין אלע לאגערן זאגן דרשות. און וואס האט זיך אויסגעלאזט דער סוף? געקומען דא אפאר ראקערס מען האט אים געווארפן טאמעיטעס אין פנים. ווער? זייט ווען רעכן מיר זיך אונז מיט איינעם? אונז רעכן מיר זיך מיט קיינעם נישט. נאכדעם האט ער געזאגט די פיפטע זאך, ער האט א פראבלעם מיט צושפארן דעם סטאר. איך זאג אים דעם סטאר מוז מען צושפארן. דארט טאר קיין אידישע טאכטער נישט אריינגיין, בפרט נאך קינדער. דער סטאר מוז ווערן אפגעשפארט. דו האסט א פראבלעם אז מען וועט אים אפשפארן? דעס מוז ווערן אפגעשפארט. און חוץ פון דעם האט מען דאך יעצט געזאגט אז מען רעכנט זיך מיט גארנישט. איצעלע פימפ האט אפגעקאלט איינעם א איד. ער האט אפגעקאלט א איד, איך האב דארט געזאגט א שיעור דף יומי צען יאר, איך האב נישט באקומען איין פרוטה, איך האב עס געזאגט ווייל איך האב ליב געהאט צו לערנען, און איך האב געוואוסט אז איך וועל זאגן א שיעור וועל איך מוזן לערנען, ס'וועט נישט זיין אדער וויל איך אדער וויל איך נישט, איך מוז זיין פרעפערירט. גייט איצעלע פימפ און קאלט יענעם אפ, איר זענט א מסייע לדבר עבירה, ווייל ער שלאגט זיך מיט די רבנים וועגן מקוואות, דעמאלט איז געווען. די אג'ענדע, דער ביק מיט זיינע פסול'ע מקוואות אין קאליפארניע. זאגט דער איד הער אויס, איך קען אים נישט ארויסווארפן, ער קומט דא, ער איז אזוי ווי יעדער מענטש, קיין פעני געב איך אים נישט. סא דעמאלטס האט מען זיך נישט געזארגט אז מען טוט יענעם יורד לחיים זיין. נאר וואס, יעצט איז געווארן א פראבלעם יענעם מ'טוט אים יורד לחיים זיין, וואסארא לצים זענט איר? פארוואס? ווייל ס'איז דער פעדאפייל? דא האט מען א מניקווע בעק דעם פעדעפייל. יעצט נאך א זאך, דו זאגסט ער האט מורא פאר זיין סטאר, דער טאטע האט מיך אפגעקאלט אצינד אפאר וואכן צוריק אז שיע קליין דער פון מאנסי האט מאלעסטעט זיין זון אויפן מאנסיער באס, זאג איך אים גיי צו די פאליס, איז ער געגאנגען צו די פאליס און ער האט עס אפגעשטעלט, קאלט ער מיך אן ווייל ער ווייסט נישט וואס צו טון ווייל ער האט מורא פאר זיין סטאר אז ער וועט איינווייקן שיע קליין און די קאסטומערס אוועקגיין, זאג איך הער אויס אויב דיין סטאר איז דיר וויכטיגער ווי די קינדער, טו וואס דו ווילסט, באט איטס ראנג. חוץ פון דעם, דער עולם וועט שוין היינט נישט אוועקגיין ווייל ס'איז נישט די צייטן. און אז דו וועסט פארלירן א קאסטומער צוויי האסטו עס אויך געטון פאר דיין קינד. און נאכדעם זאג איך אים, איך ווייס דאך יא אז דו ביסט א חזיר, דו האסט נישט מורא פארן סטאר, ווייל העסטו ווען מורא געהאט פארן סטאר, העסטו ווען נישט אפגעקאלט פרויען וויאזוי מ'האט זיי געלערנט די כלה טיטשער. זאגט ער, וואס? דו ווייסט שוין אויך דערפון? זאג איך, ווער ווייסט נישט דערפון? די גאנצע שטאט ווייסט שוין דערפון. יעצט, איך וויל זאגן פארן עולם, היינט ווייס איך עס נישט פון שי' וואלף, איך האב מיט שי' וואלף'ן גארנישט, און איך וויל נישט ער זאל זיך איינרעדן אז ער האט א שפראך מיט מיר, און ער זאל נאך פארקויפן די רבנים אז ער האט א שפראך. דו האסט נישט קיין שפראך מיט מיר, איך רעד נישט מיט דיר וועגן צוויי טעמים, קודם, איך בין אין חרם, און צווייטנס, דו ביסט א פעדעפייל אלע יארן געווען. איינס, לימוד זכות האב איך אויף דיר, דו האסט קיינמאל נישט געכאפט קיין קינדער. האסט געכאפט אשת איש. נישע'ס אידיש האט געדארפט האבן מער שכל. אז די האסט זי געוואלט אים פטור זיין האט זי געדארפט זאגן א גוטן טאג און גיי אוועק. איי דו'סט באצאלט אפאר דאלער? די געלט לאזט זיך אויס. קיינער נישט געבליבן מיטן געלט אויף אייביג. סאו בקיצור וויל איך זאגן דער יונגערמאן איז יאקאבאוויטש, כ'ווייס נישט אויפן ערשטן נאמען וויאזוי ער הייסט. ער איז דער רויטער מיט די צולאזטע פאות און ער האט אויף פאור פיפטי מארסי עוועניו האט ער די מארסי גארדן סופערמארקעט. דער סטאר מוז ווערן אפגעשפארט. און דאס וואס שיע וואלד פרעגט מיך וואס איז דיין האטליין? געמאכט צו באגראבן מענטשן וויל איך דיר ענטפערן ס'איז געמאכט צו באגראבן חזירים ער איז נישט קיין מענטש אז ער האט געקענט דאס טון יארן לאנג. און נאכדעם דו פרעגסט פארוואס ס'איז געמאכט צו באגראבן מענטשן צו צו העלפן מענטשן איך בין נישט דא צו העלפן מענטשן נחמיה וועבערמאן האט געהעלפט מענטשן קוק וואו ער איז אנגעקומען איך בין דא צו מאכן וואס ס'הייסט אווערנעס יעדער זאל וויסן ווער דער חזיר איז ווייל טאמער וועט סאטמאר האבן גענוג סימפעטי אויף אים מ'עט אים נישט איינזעצן ווייל ער איז פון די פאוערפול יאקאבאוויטש פעמילי איז בסופו של דבר זאל מען וויסן אין דעם סטאר טאר מען נישט אריינגיין און מען טאר נישט שטיין אין זיינע ד' אמות און איך זאג נאכאמאל די אלע פרויען וואס ער האט אינטימידעיטעד זאלן קאלן נײַן וואן וואן און זאלן פיילן א קאמפלעינט. יעצט איך וויל זאגן נאך א זאך. כ'האב ענק שוין געזאגט דאס פאר יום טוב, כ'וויל עס איבערחזר'ן. ס'איז דא א בוק פון ארטסקרול, The Good Touch, The Bad Touch, וויאזוי צו לערנען קינדער מיט פיקטשערס, דאס איז אנגעקומען ביז סיאטעל וואשינגטאן, און דער סוף איז געווען ס'האט אראפגעברענגט יעצט א מלמד וואס ס'שטייט אים צו זיצן פֿינף און צוואַנציק יאר, ער פלעגט ער האט געטון אזוי ווי אונזערע מלמדים מ'האט דיך איבערגעלייגט און דיין קאפ האט מען אריינגעלייגט צווישן מלמד'ס צוויי פיס, פוי די חזיריי וואס זיי האבן מיט אונז געטון, און זיי האבן געפראקט. ער האט אונטערן טיש געטאטשט מיידלעך, דארטן לערנט מען יונגלעך און מיידלעך, אינאיינעם האט ער געטאטשט אונטערן טיש די מיידלעך, און אין די ביכל שטייט אז מ'טאר נישט לאזן טאטשן קיינעם, אפילו נישט דורך אן אנדערן אופן, איז דער סוף איז אז זענען ביידע געקומען פארוורד, מ'האט געזען אויף די ווידיאו קעמרע אז ס'איז אמת, און ס'שטייט אים יעצט פֿינף און צוואַנציק יאר צו זיצן. איך זאג נאכאמאל, יעדע מאמע מוז לערנען מיט די קינדער. און עטליכע מאמעס האבן מיך אפגעקאלט נאך דעם שיעור וואס כ'האב געזאגט פאר יום טוב, און טאמער האב איך נישט די גאטס צו רעדן אזוי מיט מיין קינד, זאג איך אים נעם אים צו א סייקאלעדזשיסט, נעם אים צו א סעקס טערעפיסט, ס'וועט דיך קאסטן צוויי הונדערט דאלער א שעה, דארפסט גיין צוויי דריי אדער פיר מאל, דו גייסט נישט צו היילן דאס קינד, דו גייסט צו געבן דעם קינד די רייט טרעינינג, קאסט דיך דאס קינד נאך דריי הונדערט דאלער א יאר צו, און איינמאל אין צוויי יאר העסטו מוזן גיין. אבער ווען זיי ווערן עלטער דארף מען רעדן אן אנדערע שפראך, דזשאסט דו איט! אדער קויף די בוק, ווייז זיי די בוק, ס'איז זייער שיין עס צוצוקוקן. ווייל ס'איז אנבעליוועבל די חזר'יי, דער עולם מיינט די חזר'יי איז נאר אז מען ציט יענעם אראפ די הויזן נאקעט אזוי ווי רבי יונה פיליפ האט געטוהן, דעמאלטס איז מען א חזר? ניין, די מלמדים האבן געהאט אזויפיל וועגן, קודם האבן זיי גענומען די בעסטע פעט וועם זיי האבן ליב געהאט און זיי האבן אים ארויפגעזעצט אויף די שויס און געשאקלט מיט די פיס, און יענער האט זיך געפילט גוט, ער פליעט אין הימל, ער איז דעם רעבינ'ס פעט. אלעס איז געווען חזיריי. עניוועי, יעצט זעמיר גיין ווייטער. איך וויל נאכאמאל איבערחזר'ן, מתתיהו סאלאמאן איז אויך געווען די וואס האבן געהייסן מען זאל ארויסווארפן דעם וויקטעם פון יאסעלע קאלקא. האב איך געוואלט זאגן, מ'איז יעצט דערגאנגען אז דער מתתיהו סאלאמאן איז אינגאנצן נישט קיין בן תורה, וואס ער איז ווייס איך נישט, ער איז דא אויף צו בעקן פעדעפיילס, ער האט א האטעל וואס ער האט יעצט פארלוירן ווייל האט נישט געקענט באצאלן די טעקסעס, ער האט געהאט א האטעל א בתי זונות האט ער געהאט און פון דעם האט ער געמאכט פרנסה, און ער איז אונז געגאנגען פארציילן מעשות וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט און מען מעג יא גיין צו די פאליס און מען טאר נישט גיין צו די פאליס, וואט א דזשאוק ס'איז געווארן פון גאנץ לעיקוואד, כ'וויל ענק זאגן נאכאמאל ס'האט נישט דא קיין דעת תורה, מען דארף גיין צו די פאליס, און קיינער זאל דיר נישט זאגן אדערווייז. יעצט איז דא נאך א וויכטיגע זאך, ס'איז דא אלטער ראובן בערקאוויטש, איז אויך געווען פון דעם וואס האבן אונטערגעשריבן, ער איז א רב אין לעיקוואד, ער איז געווען פון דעם וואס האבן אונטערגעשריבן קעגן דעם ראש ישיבה, און אז מען טאר נישט גיין צו די פאליס. כ'האב ביז יעצט אייביג גערעדט בהסתר בצניעות, יעצט גיי איך רעדן אפן, אז עטס מעגטס טון אפן, מעג איך דאך אויך טון אפן. איך זאג אלץ פון א אינגערמאן. וואס ער האט געהייסן ר' בנימין הערש בערקאוויטש'נס א נעפיו, איך זאג קיינמאל נישט פונקטליך ווער ער איז געווען, איך זאג נאר זיין נאמען, איך זאג ער האט געהייסן בערקאוויטש, און איך זאג אלץ ער איז געווען א נעפיו, ווייל איך ב פון ר' בנימין הערש ווייל איך באהאלט עס. יעצט כ'האב געוואלט זאגן א נקודה, ס'פעלט אויס יעצט צום ענין, מ'זאל וויסן ווער ער איז געווען, ער איז א ברודער, פֿון אײן טאַטן און פֿון אײן מאַמען, מיט אַלטער ראובֿן בערקאָװיטש. זײַן, דײַן, ברודער איז געװען אַ װיקטים פֿאַר חזירײַ פֿון סאַט. ער איז געװען אַ װיקטים פֿון אַ מגיד־שיעור, װאָס ער איז געקומען נאָך דער חתונה מיט אים נאָכאַמאָל װאױנען, נאָך דעם װאָס ער האָט אים בײַ די זעכצן אַרױסגעװאָרפֿן און ר' בנימין הערש האָט געמוזט צאַמנעמען געלט, הונדערט טויזענט דאלער אים חתונה מאכן אין ארץ ישראל און כ'האב געמוזט א ברודער אויך חתונה מאכן ווייל זי איז נישט געווען נעקסט און ביי די לוויה האט ר' בנימין הערש געשריגן דער אייבישטער איז מיין עדות אז מיין העמד וואס איך האב אן איז נישט מיינס ס'איז אלעס געבארגט און דאס איז אלץ געווען ווייל יעדער האט מזנה געווען מיט די קינדער מ'האט געטון מיט זיי כל דבר אסור קומט יעצט א ברודער פון אים קוק דו ביסט א מורה הוראה א מורה הוראה מובהק ביסט געווען אין סאטמאר אין לעיקוואד א מורה הוראה ביסט היינט א מורה הוראה אין עפעס א קהילה דארט. קוק וואס וואלט געקענט זיין פון דיין ברודער. די פאקט וואס ער איז א יתום מיינט גארנישט. קוק דו ביסט א יתום, ביסט פון איין טאטע מאמע פון אים, דו ביסט געווארן אזא געוואלדיגע מורה הוראה און ער האט זיך געמוזט נעמען דאס לעבן און שיסן ווייל ער האט געפילט מ'איז אים מטמא נאך די חתונה און ער האט נישט איבערגעלאזט קיין קינדער, איז כרת וערירי. און דו גייסט יעצט בעקן נאך די פעדעפיילס? אונז זעמיר מורא'דיג אפסעט פון אזא סיגניטשער. דו האסט עס קיינמאל נישט געטארט טון. כ'פארשטיי די קהילה צווינגט דיך, מאכסט פרנסה. אבער וועיט א מינוט, בלוט איז נישט קיין וואסער? דיין ברודער פוילט אין קבר שוין מסתם דרייסיג יאר און האט נישט איבערגעלאזט קיין קינדער. און דאס איז אלץ געווען ווייל א מגיד שיעור אין סאטמאר האט אים מטמא געווען יעדן טאג, שפעטער האט ער אים ארויסגעווארפן, ער האט געוויסט ער איז א יתום, ער האט אים ארויסגעווארפן פאר די הינט, און ביז מען האט אים צוריק געכאפט און מען האט אים חתונה געמאכט, און אנדערהאלבן יאר דערויף האט ער שוין ווידער איז ער שוין ווידער נישט דא. סאו יו שוד בי עשעימד אוו יורסעלף. יעצט וויל איך זאגן נאך א זאך. ברוך מאטכע שרייט ער איז געווען א יתום. דער בערקאוויטש איז געווען א יתום. ער שרייט אויכעט דער יאקאבאוויטש דער וואס האט אפגעקאלט פרויען און געוואלט וויסן וויאזוי די כלה טיטשערס האבן געלערנט ער איז געווען א יתום ביי די זיבן. יעצט וויל איך פרעגן. אויב אונז זעמער א קהילה ווי זעמער אונז אונז זאל מיר העלפן די יתומים. אלע געלטער וואס די גאווערמענט געט גייט טאקע אין טאש פאר די רבנים? אזעלכע יתומים דארף מען נישט העלפן? וואו איז איינער זאל זיך אומקוקן אויף זיי, זייער סטרעס אין חינוך? ווייל מען לויפט זיי נישט נאך. כ'האב דאך שוין מסביר געווען אז א יתום איז זייער וואלנערעבל ווייל ער האט נישט קיין עלטערן. סאו לאמיר זיך צאמנעמען און טוהן פאר די קינדער. נישט וואס איך האלט אז דאס אז ער איז געווען א יתום איז א תירוץ, ער איז געווען א יתום ביי די זיבן, ער האט חתונה געהאט מיט א פרוי, ער האט א שטוב מיט קינדער, און יעצט הייבט ער אן א מעשה ער איז געווען א יתום. הייסט וועגן דעם האסטו געדארפט אנקאלן פרויען און פרעגן וויאזוי די כלה טיטשער האט געלערנט מיט זיי? כ'פארשטיי נישט מה ענין שמיטה אצל הר סיני וואס האט איינס מיטן צווייטן? האסט געהאט א שווער לעבן? פיין, השם יתברך האט דיר געהאלפן א שיינע פרוי, וואוילע קינדער, און א ריזיגע ביזנעס, סאו נאַו וואט? סאו ווייל דו ביסט געווען א יתום איז וואס? באט למעשה אונז זעמיר א קהילה אונז טאר מיר נישט זען אז דאס זאל זיין א תירוץ, אונז דארף מיר זען אפצוגעבן זיך מיט די יתומים. עניוועי, ס'איז א קורצער פרייטאג, ס'איז די לענגסטע סדרה מעביר סדרה צו זיין, און איך וויל ענק נישט מער אויפהאלטן, דאס איז נאר געווען א קורצער שיעור, און זייטס אלע געזונט, האטס א פרייליכן שבת, כל טוב.